שיחת כ"ד אלול תשמ"א. וואס דאס איז דאך אויכעט פארבונדן מיט אונזער הייליגע תורה וואס זי ווערט זיך אנגערופן תורת חיים אז זי איז אן אנווייזונג און אן אפלערנונג וויאזוי מען זאל זיך פירן אין טאג טעגליכן לעבן, און ווי באוואוסט און גערעדט מערערע מאל, איז דאך די פארט די סדרה מיט דער חלק אין די סדרה וואס איז פארבונדן מיט א באשטימטן טאג, האט עס א ספעציעלע אנווייזונג אין צוזאמענהאנג מיט די פאסירונגען פון דעם טאג, כאטש אפילו די גאנצע תורה איז נצחית אן אייביקע. און מען קען פון איר אפלערנען אויפן טאג טעגליכן לעבן, שטייט נאך מער די אנווייזונג קלארערהייט און בולטערהייט אין דער חלק פון דער סדרה וואס איז פארבונדן מיט דעם טאג וואס מיר האבן זיך דאך אלע צוזאמענגעקליבן אין דעם פערטן טאג אין רביעי פון פרשת ניצבים, וואס די גאנצע פרשה הייבט זיך אן און ווערט אנגערופן לויט דעם אנהייבס פון איר אז דאס הייבט זיך אן אתם ניצבים לפני הוי' אלוקיכם כולכם, אז אלע אידן און יעדער איד געדענקען און ווייסן אז זיי שטייען פאר דעם אייבערשטן, און זיי שטייען און מען שטייט אין אן אופן ווי כולכם אז מען שטייט אלע צוזאמען, ווי דער אלטער רבי טייטשט דאס אפ לאחדים כאחד ווי איין און איינציגע זאך. און דערנאך בפרט אין דעם חלק וואס הייבט זיך אן פון רביעי ביז חמישי, ווערט דאך ספעציעל גערעדט אן ענין וואס איז נוגע צו איצטיגע צייטן, וואס דאס איז דאך די עקבתא דמשיחא די לעצטע צייט אין גלות, די לעצטע טעג אין גלות דארף מען זיך דאך גרייטן אויף א פאסנדן אופן צו דער אמת'ער גאולה און דער גאר אינגיכנדיגע גאולה און די שלימות'דיגע גאולה די פולקאמענע גאולה דורך משיח צדקינו. פרעגט זיך א איד די שאלה וויבאלד אז מען זעט וואס עס טוט זיך אין וועלט און ווי גערעדט אין די נבואה פון ישעיה הנביא אז החשך יכסה ארץ, אז מען קוקט זיך צו און מען הערט וואס ס'טוט זיך און וועגן וואס מען דערציילט, איז דאך דא א ריבוי אסאך עניינים וואס זענען אינגאנצן היפך ווי ס'האט געדארפט זיין, און דאס זאגט מען מיט א אידן און מיט א פעסטקייט אין תורת אמת, אז ער זאל וויסן זיין אז מען שטייט אין די לעצטע טעג פון גלות, וואס דעמאלט וועט זיכער זיין אז השם לכם לאור עולם, אז דער אייבערשטער וועט באלייכטן אין די שטארקסטער און פולסטער מאס דעם פריוואטן לעבן פון יעדער אידן, און וועט אויכעט באלייכטן די גאנצע וועלט מיט דער אמת'ע ליכטיגקייט. און מען גיט א קוק, אז דערווייל איז גאר חשך יכסה ארץ, אז ס'איז טונקל און פינסטער, ווער רעדט נאך וועגן א געטליכע ליכטיגקייט וואס זאל אנפירן די גאנצע וועלט, דערציילט מען אין די פסוקים פון דער חלק פון די סדרה אז ושב הוי' אלקיך את שבותך, אז א איד ווען ער געפינט זיך אין גלות איז דער אייבערשטער געפינט זיך מיט אים צוזאמען אט דארט וואו ער געפינט זיך, און בשעת א איד גייט ארויס פון גלות, ביז דער לעצטער רגע וואס ער איז אין גלות, איז דער אייבערשטער מיט אים צוזאמען, און את שבותך, ווען א איד קערט זיך אום פון גלות, איז דעמאלט איז ושב הוי' אלקיך, דעמאלט קערט זיך אויכעט אום דער אייבערשטער פון גלות כביכול, און בשעת א איד דערהערט און ער גלייבט אין דעם און דאס נעמט אים דורך, אז דער אייבערשטער געפינט זיך מיט אים און דארט וואו ער געפינט זיך, אפילו ווען דאס החשך יכסה ארץ, פארשטייט ער און פארשטאנדיג אפילו פאר גאר א קליינעם וואס האט א גאר א קליינעם פארשטאנד, אז וואס פאר א באטרעף האט די פינסטערקייט פון וועלט, בשעת מען האט מיט זיך צוזאמען דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער זאגט אז דאס איז די לעצטע טעג פון גלות, און מען דארף צוגרייטן זיך און די הויז און די גאנצע וועלט צו אויפנעמען די אייביגע ליכטיגקייט פון געטליכקייט און פון אידישקייט, דורך פארגרעסערן די ליכטיגקייט פון געטליכקייט און אידישקייט ביי יעדן פריוואטן לעבן און אויכעט אין דער גאנצער הויז וועט מען דאס זיכער קענען דורכפירן אין דער פולסטער מאס, און ווי דער אייבערשטער האט אנגעזאגט, א יעדע גוטע זאך וואס אנגעזאגט געווארן אין תורה דארף דאס געטאן ווערן, עבדו את ה' בשמחה, מיט א פרייליכקייט און מיט א שמחה, אז מען וועט קענען דורכפירן אט די שליחות בשמחה, וואס דאס איז נאך מער מוסיף, דאס גיט נאך מער צו אין דער הצלחה פון דער זאך. און זיכער אז דאס נעמט אראפ אלע דאגות און ספיקות צו וועט מען קענען דורכפירן די געטליכע שליחות וואס יעדער פון אייך האט, וויבאלד אז דער אייבערשטער געפינט זיך מיט יעדערן צוזאמען, און ביים ארויסגיין פון גלות ברענגט אראפ רש"י אויפן פסוק אז דער אייבערשט ווען זיי גייען אידן ארויס פון גלות אז דער אייבערשטער נעמט יעדער אידן פארן האנט, און גייט צו איינציקווייז און גייט מיט זיי צוזאמען ארויס פון גלות. בשעת מען מאכט ביי זיך, ווי געזאגט פריער, מצד דעם חשבון פון חודש אלול, און מען גיט זיך א כאפ אז ס'איז געווען א אויפפירונג, א מעשה אדער א דיבור אין די פארגאנגענע חודשים און טעג וואס האבן געקאנט זיין נאך בעסער, און דא האט, מוז מען זיך איילן אין די צוגרייטונגען אויף מקבל זיין פני משיח צדקנו, דערציילט ער אין די שפעטערדיגע פסוקים, אבער אלץ אין דעם זעלבן חלק פון דער סדרה, אז ומל הוי' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, אז דער אייבישטער העלפט יעדער אידן תשובה טון, און ווירקט אויכעט את לבב זרעך, ווירקט אויכעט אזוי אויף די קינדער. און דאס האט זיך א ספעציעלע באדייטונג ווי אפגעטייטשט אז די ראשי תיבות פון את לבבך ואת לבב זרעך איז דאס ראשי תיבות אלול, אז אין דעם ראשי תיבות זאגט מען אז אין חודש אלול גיט דער אייבישטער א ספעציעלע סיוע און הילף. אז מען זאל טון נאך מער אין די גוטע זאכן, און מיט נאך מער גוטסקייט און מיט נאך מער טיפקייט, און וויבאלד אז ווי דערמאנט פריער, ואהבת לרעך כמוך, אז מען זאל ווירקן ליב האבן און זיין נאנט מיט א צווייטער, איז דאס א כלל גדול בתורה, איינע פון די כללות'דיגע מצוות פון דער תורה, איינווירקן אויף זיי. אויף יעדע פריינדינע און אויף יעדע קרובה, און דורך זיי אויכעט אויף די מענער און אויף די, אויף די קינדער, אויף די אינגלעך, אז זיי זאלן אויכעט זיך פירן אין אזא מין אופן, און בשעת א איד פרעגט אז ער איז איין און איינציגער, און מען זאגט אים אז ער קען איינווירקן אויף א גאנצע שכונה, אויף א גאנצע שטאט און אויף א גאנצע מדינה, וועלן זיי קומען דאס פון אים ערווארטן, זאגט ער אויך אין דעם פסוק ווי דערמאנט פריער, אז דאס טוט ער דערפאר וואס דער אייבערשטער גייט מיט אים צוזאמען, און ער העלפט אים ארויס אין אלע גוטע זאכן, און העלפט אים ארויס ווי א מלך הנמצא בשדה, ער העלפט אים ארויס מיט א שיינענדיגן פנים פון דעם אייבערשטן. און איז ער מקבל נעמט אויף יעדער זיין בקשה בסבר פנים יפות און גרייט זיי אז גאר אינגיכן זאלן אלע צוזאמען צוזאמען מיטן אייבערשטן ארויס פון דעם גלות און ארויס בשמחה ובטוב לבב און דאס איז דערנאך אויכעט ווי דערנאך אראפברענגען אין יעדער זאך דארף זיך דערפון אראפקומען א לימוד א הוראה אן אנווייזונג אין מעשה בפועל אז נאך מערער וויפיל מ'איז געווען ביז איצטער אין אן אהבה און אין א ליבשאפט און א נאנטקייט איינע מיט די צווייטע, און נאך מערער וויפיל מ'האט געטון ביז איצטער אין מאכן יעדע אידישע הויז אז זי זאל זיין באלויכטן מיט די ליכטיגקייט פון אידישקייט וואס דאס איז די ליכטיגקייט פון געטליכקייט, דורך טאג טעגליכן לעבן לויט די אנווייזונגען פון דעם אייבערשטן ווי ארויסגעבראכט אין דער תורה, זאל מען טון אין דערויף נאך מערער און נאך מערער, און מ'איז זיכער אז אויב מ'וועט אזוי באשליסן וועט מען זיכער מצליח זיין, ווארום דער אייבערשטער שטייט לעבן יעדערע פון אייך, לעבן יעדערן אידן וואו ער זאל זיך געפינען, און העלפט אים ארויס, און מיט א שמייכלדיגן און ליכטיגן פנים נאך מער מצליח זיין אין דורכפירן די אמת'ע שליחות פון באלייכטן זיך און באלייכטן די הויז און באלייכטן די גאנצע שכונה און די גאנצע וועלט מיט דער אמת'ע ליכטיגקייט.